און זיי האבן געזאגט עדות בתורת עדות נאמנה אז זיי געדענקען אז זיי האבן גע'שחט'ן די כשר'ע דאק, די וואס האט געהייסן פעקינג, און זיי האבן געזאגט אז דאס איז כשר, זיי האבן דאס גע'שחט'ן, דאס געזאגט בתורת עדות, שפעטער האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז שקר גמור, ווייל אונז זעמיר געגאנגען און מ'האט גענומען א DNA, און מען האט עס אוועק געשיקט אויף קענעדע וואס דארט מאכט מען די-ען-עי'ס פאר טשיקענס און פאר דאקס, מען איז געוואויר געווארן פון ווי דאס קומט, די ארידזשען, די ארידזשען איז וואס זיי האבן געזאגט האט זיך אויסגעוויזן ס'איז געווען ליגנט, ס'איז געווען ליגנט, אז דער שייגעץ אהרן האט גע'שחט'ן דעם מאסקאווי דאק און געזאגט דאס איז די כשר'ע און מען האט געזאגט עדות און די שוחטים שמאכטים, ס'איז אינגאנצן נישט געווען דער דאק וואס זיי האבן געזאגט, ווייל די די-ען-עי זאגט אלעס. און מ'האט געסטראשעט דעמאלטס יענער ווער ס'האט עס געטוהן און מ'האט אים געלאזט רופן, נאר יענער לאכט זיך אויס, לערן דיך אויס איין זאך, ס'איז דא מענטשן וואס זענען קאלד בלאדעד, זיי לאכן זיך אויס, פונקט ווי ס'זיצן דארטן א פיקטשער פון זיבן אכט און ניין גרויסע אינוועסטערס, און די עדה החרדית איז עס מכשיר, פארוואס זאל מען רעדן, איך הער פון פינף און פערציג מיליאן דאלער פאר די נעקסטע פינף צו פופצן יאר איז געווען א קאנטראקט. מען פירט אונז שולל, רבותי, ס'איז א חרבן עולם. די שאלה איז ווי אזוי קענען די שוחטים זאגן אז זיי האבן דאס גע'שחט'ן, ס'איז דאך ממש א ברענד ניו אייטעם, און מען האט עס קיינמאל נישט געהאט, פלוצלינג ווי אזוי איז עס געווארן אז דאס האט מען גע'שחט'ן? ס'איז דאך א ניו בריד. און נאכדעם איז דא נאך שווערער, די שאלה איז. ס'דא אנדערע שוחטים וואס זיי זאגן אז זיי געדענקען דעם מין בריד און זיי זאגן אז דאס איז געווען אן עוף טמא. איז גיימיר יעצט אנהייבן צו לערנען א סוגיא פון שני כיתי עדים המכחישים זה את זה? רבותי! וויער אין ביג פראבלעמס. צו האמער פרוף פון א לעבערעטארי אז ביי ארביירן אין בית השחיטה האט מען גע'שחט'ן די טמא'נע מאסקאווי דאק? יעצט, איך פארשטיי בכלל נישט וויאזוי דער שוחט באגלייבט. די שוחט האט אין דעם נישט קיין נאמנות, די שוחט האט קיין שום נאמנות נישט, ווען ער זאגט נישט אז ס'איז כשר פארלירט ער דעם פעיראל, פונקט ווי נח גפן צו משה גפן, איך ווייס וועלכע שייגעץ צו מעג אפשטעלן די טשעין אין מאנרא טאמער מ'פארט דורך א לעבעדיגער טשיקן, איינער האט עס אפגעשטעלט האט מען אים ארויסגעווארפן, איי ער האט געזען ס'איז א לעבעדיגער טשיקן, דא איז דא לאו ענד ארדער, איי דער אייבערשטער זאגט אנדערש, דא האט מען ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן שוין לאנג, אין אלע חסידישע מקומות האט מען דעם אייבערשטן.

געט אוט אוו היער, סטאפ קאמינג אינטו אווער בעדרום, דאונט אינטרוד אין אווער פרייוועסי. מען האט אים געגעבן א כאפ אן און א טראג ארויס פון שול, און ער איז געגאנגען ער זאל נישט כאפן שלעק דורך די סייד ענטרענס. אויפן וועג גייט ער גייט ער גייט ער גייט ער, און ער קומט אן צו א טונקעלע אלעי, ער ווייסט שוין נישט ווי מען גייט יעצט ווייטער, הייבט ער אן צו וויינען, זאגט רבונו של עולם וואס האב איך געטון ראנג, כ'האב גערעדט וועגן דיין הייליגן נאמען, וועגן כשרות, האט מען געשריגן, כ'האב גערעדט וועגן שבת קודש, האט מען געשריגן, כ'האב גערעדט וועגן טהרת המשפחה, האט מען מיך ארויסגעווארפן, רבונו של עולם ווי גיי איך דא און פארוואס קומט זיך מיר דאס? הערט מען צוריק א בת קול ווי דער אייבערשטער וויינט צוריק, און דער אייבערשטער זאגט, דו וויינסט יעצט אז מען האט דיך ארויסגעווארפן פון די שול? און מיך האט מען שוין פון דא ארויסגעווארפן זעכציג יאר צוריק, פון ווען מען האט עס געבויעט האט מען עס געבויעט מיך ארויסצואווארפן, און דאס איז דעס היינטיגע אידישקייט אין אלע חסידישע מקומות, דער אייבערשטער זאגט, און מי השם אשר אשמע בקולו, ס'איז זייער פשוט, קליפת פרעה. און דאס איז די גרויסע פראבלעם. יעצט צוריק צו גיין ווייטער מיט די מאסקאווע דאק, ס'איז געווען א ביטערע מלחמה ביז אונז איז מען נישט ארויסגעקומען אז אונז האמיר פרוף אז דאס איז א טמא'נע דאק, ביז דעמאלטס האט זיך קיינער נישט גערירט, כ'האב מזל מ'האט דאס געהאט, און אונז האמיר דעם ארידזשינעל, כ'האב עס אפילו ארויפגעלייגט אמאל אויף מיין בלאג. דעמאלטס האט דער עולם אנגעהויבן צו זעהן מען קען זיי נישט פאפן, ווען נישט האט מען פרובירט צו פאפן, סאקמער קאקמער מיט זייערע דרכים, קענסט נישט פאפן, די ען עי קענסטו נישט פאפן, ס'איז ארויסגעקומען אן אפיציעלע סטעיטמענט אז דאס איז נישט דער כשר'ע דאק, ס'איז א טמא'נע דאק, און אהרן האט דאס געוואוסט, זיי זאגן אז ס'איז געשטאנען דארטן צו פארקויפן, מ'האט עס פארקויפט פאר פעניס כדי ווייל קיינער האט עס נישט געוואלט קויפן, ווייל די מומחים האבן געוואוסט, די וואס האבן נישט געהאט קיין נגיעות פון געלט האבן געוואוסט, און וואס איז געווען דער סוף? מען האט דאס אויפגעהערט, מען האט געכשר'ט די כלים א נעכטיגן טאג, איי מען האט עס נישט געהייסן טוהן? דאס איז די פאלשקייט, סאו הייבט מען יעצט אן מ'גייט גיין צו די שוחטים און די שוחטים וועלן מיר זאגן דעם אמת, וואו שוחט? וואס א אמת? דער שוחט קען דיר זאגן צו מיין מקווה איז כשר צו נישט? ער ווייסט דאך.

און נאכדעם ווער ווייסט וויפיל מען האט זיי צוגעזאגט, און מען רעדט דא פון מיליאנען, כ'האב ענק אייביג געזאגט, דער מלאך ער האט געוואוינט דא אין אמעריקע, דאס איז וועבערמאן'ס רבי, וועבערמאן, נחמיה'ס טאטנ'ס רבי, ער האט געוואוינט דא אין אמעריקע, און ס'איז געווען א איד וואס איז ארום געגאנגען א יאר נאך געלט, און ער האט געהאט ביי זיך פֿיר טויזנט דאלער, פֿיר טויזנט דאלער, דעמאלטס האסטו געקויפט א הויז אין וויליאמסבורג פאר פֿינף הונדערט דאלער, פֿיר טויזנט דאלער איז געווען דעמאלטס אסאך געלט, און ער איז געקומען שבת צום מלאך, ס'הייסט ערב שבת און געזאגט כ'האב ביי מיר פיר אלפים, כ'ווייס דאך עס נישט ווי צו באהאלטן איך בין דאך אן ארחי פרחי און כ'גיי צו דעם אויף שבת צו יענעם, וויל איך עס אייך געבן אז איר זאלט מיר טוהן א טובה און איר זאלט דאס האלטן ביז נאך שבת, איר האט דאך א הויז, איר זענט דאך מסודר. זאגט ער כ'וועל דיר זאגן די אמת איך קען עס נישט טוהן. פרעגט ער פארוואס? זאגט ער כ'האב מורא אז כ'וועל האבן א יצר הרע און כ'וועל עס לייקענען, כ'וועל עס נאכדעם לייקענען. זאגט ער אזוי, צוויי הונדערט דאלער. האט מיר א איד אמאל שוין געגעבן, און מוצאי שבת האב איך עס אים צוריק געגעבן, ווי מען זאגט, אן קיין שום ציפ אין הארץ. אבער פֿיר טויזנט דאלער? און וואס וועל איך טון אז דער בעל דבר וועט זיך אויף מיר פארשטארקן, און איך וועל עס דיר לייקענען און געבן מיט עדות וויל ער נישט, ווייל ער וויל דאך נישט מען זאל וויסן ער האט דאס געלט, האט ער געזאגט איך קען עס נישט ביי אייך נעמען, מען רעדט דא פון עפעס א קאנטראקט פון פֿערציק מיליאן דאלער און פון פֿופֿצן יאר צו לעבן פרנסה ברייט, עטס ווייסט פון וואס מען רעדט דא? ס'איז דאך א מורא'דיגער אומגליק. דער קאהן פיינאנצירט דאס, אזוי זאגט מען. ער כאפט נישט אז אין מאנטריאל האט מען געגעסן אזאלכע ווייסע, און ס'איז געווען ווייסע בהמות, מען פלעגט צו געבן אזאלכע עסנס אז זיי זענען נישט געווארן, זענען געווארן ווייס, בקיצור די פלייש איז געווען שיין ווייס. שפעטער האט זיך אויסגעוויזן אז דאס איז אלעס געווען נתפטמה מיט טרייפות, געשטאפט מיט טרייפות, און ס'איז געווען טרייפה. ביז ס'איז געקומען א מענטש וואס ער האט געזאגט אז ער גייט עס מאכן. כשר ער גייט מאכן די זעלבע אינגרידיענטס סזאל זיין כשר איך טראסט נישט דעם מענטש און דער מענטש האט געהאט אמאל א שוויגער זי האט אים געגעבן א הויז אויף זיין נאמען ווייל זי האט נישט געוואלט ווייל מען ווערט קראנק און האט עס צוגעגנבעט פון די משפחה דאס א לאו לייף אונז קען מיר אים ער מאכט די כשרות סא לא צאלט מיר די זאך שיניאווער רב האט געזאגט א זאך וואס מען דארף סדארף האבן א הכשר איז א סימן סדא א פראבלעם. איז למעשה דאס איז געווען די פרשה מיט די מאסקאווע דאק, מען האט פארפירט דעם עולם, ווען נישט די די ען עי וואס א איד האט אינוועסטעט און געשיקט אויף טאראנטא קענעדע ערגעץ, וואלט נאך היינט געפרעסן דער עולם מאסקאווע דאק, און מען וואלט געזאגט ס'איז שוין צען יאהר וואס מען עסט עס, ס'איז גארנישט און נישט געפערליך, יעצט ברענגען עפעס א ספרדישן וואס ער זאגט אז ביי זיי דאס איז מסורת, אונז האמיר נישט זייערע מסורות, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, ביי די תימנים עסט מען היישעריקן. איך בין געווען אמאל אין איינע פון די ספרדישע לענדער, איך געדענק נישט וואו, מען עסט היישעריק, איך ווייס די הלכה איז אזוי ווייל זיי זאגן אז זיי געדענקען די מסורות, צו זיי געדענקען ממש צו נישט דאס איז א שמועס פאר זיך, יעצט צו מיר זאגן אונז מעג מיר עסן היישעריקן ווייל דער ספרדישער זאגט דאס איז אין זיין מסורות, זיכער אז נישט, אונז טאר מען אפילו נישט עסן אין בית יוסף'ס שחיטה, כאטשיג אין רוב זאכן איז דער רמ"א א גרעסערע מיקל און דער בית יוסף איז א גרעסערע מחמיר, אונז טאר מען דאס נישט עסן. ווייל ס'איז דא פראבלעמען מיט זאלצן, דארט איז שוין ווידער דא מחלוקת, דארט איז שוין דא ביים רמ"א אפאר קולות, און ס'איז צוויי וועלטן, ברענגט ער א ספרדישן רב, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן סתם אזוי, יענער איז נישט קיין רב, יענער הער איך האט א בית השחיטה, איך וויל ענק זאגן איין זאך, פרעג דעם ספרדישן ש ש אסאך לייכטערערע שאלות, וועסטו זען אז ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, דו מיינסט זיי ווייסן וואס טוט זיך מיט זיך? א רב האט גע'פסק'נט אין פלעטבוש, א גרויסער רב האט גע'פסק'נט הלכות נידה, כ'האב עס דערציילט באריכות אז מען מעג, נאכדעם ווען די פרוי הערט אויף צו זעהן, מעג מען גיין זיך טובל'ען אן א חפיפה, אן א הפסק טהרה, אן א חמשה ימים, אן א שבעה נקיים, און ווען נישט דאס וואס עובדיה יוסף לעבט און ער איז געווען דער פוסק ביי זיי, וואלט עס געבליבן אויף אייביג א מלחמה, ווייל ער האט געטענה'ט ביי אונז איז ספרדים, דער טאטע איז פון מצרים, די מאמע איז פון כ'ווייס פון באגדאד.

מען טאר נישט צולאזן. און נאכדעם איז אזוי, די בראקעלי בארקעל, מען האט עס א נאמען געגעבן בראקעלי ווייל זלמן לייב האט געמאכט אין בראקעלי סטעדיום האט ער געמאכט זיין מחאה קעגן די קינדער וואס מען נעמט אין מיליטער, בחורים פון ישיבות און מיידלעך. עניוועי, איז די בארקעל, דאס איז א קליין דערפל אין א שטאט פון בעלגיע. יעצט זיי טענה'ן אז מ'האט דאס געשחט'ן אין ספרד. הא. ס'קומט נישט פון ספרד. ס'איז אזויפיל ליגנט דא. איך בין מסכים צו נעמען און שיקן דאס אלעס פאר די ען עי. עט די ענד אוו די דעי עטס אלע ביטער אריינפאלן ווייל דאס בסך הכל קומט פון א קליינעם פארעם אין בעלגיע. די שטאט בארקאל, דאס איז א בעלגישע שטאט. יעצט הייבט מען אן א מעשה אז אין ספרד פאר פופצן יאר צוריק האט מען שוין דאס געגעסן. האהא וואט א דזשאוק. ס'איז דא אין הלכות נידה אויך אסאך זאכן מחמת אורך הגלות האט מען פארגעסן, למשל די מראות. אונז קען מען נאר מראות נאר וואס איז ממש מראות וואס מ'זעהט אז ס'איז נישט קיין מראה דם. טאמער ס'איז א שאלה פון א מראה דם, הגם אין די אמאליגע צייטן האט מען געקענט פסק'ענען אויף דעם. קען מען נישט, ליידער קען מען אונז נישט, מחמת אורך הגלות האט מען עס פארגעסן, ס'איז דא נאך זאכן וואס מ'האט פארגעסן, און די ציילן די טעג האט מען פארגעסן מחמת אורך הגלות, ממילא מוז מען מחמיר זיין ככל היותר, אבער גיין נעמען טשיקנס און אנטרייפענען דעם עולם, אונז זעמיר שוין אזוי טרייפע אז אונז שפירן מיר שוין נישט א דבר שבקדושה, מ'האט אונז שוין אנגעטרייפעט, אין אמעריקע האט מען אונז אנגעטרייפעט מיט פלייש, אין ארץ ישראל מיט. פלייש און אלעס איז פלייש און אונז פילן מיר שוין אפילו נישט, ווי דאונט איווען פיל, א טראפ אידישקייט. יעצט איז אריינגעקומען דא א מורא'דיגע ידיעה, איך האב פון אינסייד פון רבנים, אז ס'דא דא דער גרויסער אינוועסטער דער קאהן פון מאנטריאל, דער משוגענער האט מולטי מולטי מיליאן דאלערס, טאטע האט אים איבערגעלאזט א ירושה, און ער איז הונגעריג צו מאכן נאך מיליאנען, וויל ער מכשיל זיין כלל ישראל מיט טריפות, ער איז א משוגענער, ווייל אזוי ווי איך האב יעדן גביר געזאגט מ'וועט אים אראפנעמען, צוביסלעך נעמט מען זיי אלע אראפ, זיי קאלן שוין יעצט אן פון ענגלאנד, זיי ווילן שוין בויען, זיי ווילן, זאג איך ס'האט שוין מיט מיר גארנישט. די זעלבע דא אויכעט. חיים אביגדור איז געווען א גרויסער עושר, נאר א גרויסער בהמה, ווייל מען האט אים געפרעגט ווי ער וויל ליגן, האט ער געזאגט ער קען עס נישט מחליט זיין וואס די קינדער אים טוען, האט מען אים געלייגט צו זאלי קאהן, א בהמה וואס ער איז געווען. זעט אויס אז געלט מאכט נישט קיין שכל, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. און זיין זון האט יעצט אריינגעשטעקט מיליאנען, איך הער שווערע מיליאנען, פערציג פופציג מיליאן דאלער, ווי שטעקט א מענטש אריין אזאלעכע געלטער אין א געשעפט, א געשעפט קען אמאל גיין אין פייפן אויך, עניוועי. כ'הער זאגן אז דא איז אויכעט פארמישט רב לייביש לייזער, עטס ווייסט וויפיל איך האלט פון רב לייביש לייזער, דאס ווייסט איר, ער האט דריי קינדער וואס מ'האט מאלעסטעט, ער האט קיינמאל זיך נישט אנגענומען פאר זיי, ער האט זיי נאך אנגעפראסקעט אויכעט, און יעצט זאגט ער אז נחום ראזענבערג אים זאל מען פרעגן וועגן די עניינים, איך וויל זיי נישט ענטפערן, איך וויל סאקמער קאקמער זאלן אראפברענגען כלל ישראל אזוי ווי זיי האבן אראפגעברענגט ביז יעצט, ווייל זיי האלטן ביי גארנישט נאר ביי מאכן געלט אויף מענטשן, אז מ'זאגט זיי אז איינער האט מאלעסטעט לויפן זיי צו יענעם בעטן א דאלער. פון ברוך אברהם פערלמוטער, ער גייט אונטער דעם גאנצן חרם אויף נחום ראזענבערג, ער איז געלאפען צו דעם בהמה ישעי' יענקעלע סקולענער רבינ'ס זון, ער האט אים געזאגט שרייב אונטער שרייב אונטער, דו האסט איין זאך האסטו געמאכט א טעות, דו ביסט א גרויסער שייגעץ, דו האסט געמאכט א טעות אז מיט נחום ראזענבערג קענסטו טשעפען אבער מיט די קינדער קענסטו נישט טשעפען ווייל דאס איז אונזער, די קינדער זענען אונזערע ערבים פארן אייבערשטן. און זיי זענען נקי מכל חטא, סאו ברוך אברהם פערלמוטער איז אים געלאפן דרייען ער זאל אונטערשרייבן זאל נישט קיין מורא האבן, און ווי האלט עטס יעצט? ישעי' יענקל איז אן אפגעפרעגטע בהמה דעטס אלל. עניוועי איך הער זאגן זיי האבן אריינגעלייגט דא מיליאנען דאלער, און ס'האט מיר איינער געזאגט איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַסיק דיסקלעימערס אז זיי האבן געאפערט פאר די או יו אפאר מיליאן דאלער אפפראנט זאלן זאגן אז ס'איז כשר, אזוי האט מיר איינער געזאגט יעצט און ער איז א רב. כ'ווייס נאך נישט וויפיל אמת ס'ליגט. זיי זענען אויף גרויסע צרות פאר צוויי זאכן, קודם זיי האבן אריינגעלייגט מיליאנען, נאכדעם האבן זיי געהאט א חשבון צו מאכן מיליאנען, און דאס אלעס וועט נישט זיין. ס'איז געקומען די צוויי בראנדסדארפערס און זיי האבן געזאגט ס'איז שקר, ס'איז נישט קיין כשר'ע עוף. ס'איז געגאנגען הרב לאנדא און ער האט עס בודק געווען, און ער האט געזאגט אז ס'איז א דורס. כ'וועל אייך מסביר זיין וואס דא טוט זיך. ס'איז דא וואס הייסט בת היענה. בת היענה מיינט ס'איז דא, די גמרא זאגט אין מסכת חולין ס'איז דא אסאך עופות וואס זיי געהערן אין די פעמילי פון בת היענה, זיי זענען טמא. יעצט דער עוף. איז אויך פון די בת היענה. ס'איז א שאלה פון טומאה דאורייתא. יעצט, זאליקא דער משוגענער האט זיך געעפנט א האטליין. ס'הייסט ער מעג האבן א האטליין און נחום ראזענבערג טאר נישט האבן. נחום ראזענבערג טאר נישט האבן, ער מעג האבן. כ'האב דיר געזאגט זאליקא אז דו מעגסט שטופן ווערצבערגער אין תחת מעג מיר אונז אויכעט. וואטעווער יו אר אלאוד טו דו וויר גאנא דו. אונז גיימיר חלילה דאס נישט טון אבער אונז זעמער אלאוד טו. די נאמבער איז סעווען וואן עיט טרי סיקס טו עיט עיט הונדרעט און דארטן רעכנט מען אויס ווי ווייט ער האט געשטעלט דעם אייבערשטנ'ס קרוין אויף די פיס, זאליקא, מיט אלע זאכן וואס ער האט אויפגעטון, מיט גיוס בנים, מיט גיוס בנות, אבער אז דו ווילסט גיי אויף קעסטל טוירטי פייוו, דארטן זאגט ער דיר קלאר אז די אלע עופות וואס אונז עסן מיר יעצט איז געווען נבילה טרייפה אלע יארן, ס'טייטש אז דער רבי זכרונו לברכה האט אויך געפרעסן נבילה טרייפה און דער חזון איש זכרונו לברכה אויכעט, און דאס איז דא דער חלום. ווען קאשויער רב האט געזאגט אז מ'עסט נבילות וטריפות, מ'האט אלע יארן געגעסן, האט אהרן געשריגן ער איז א שייגעץ ווייל די רבי האט אויך געגעסן דאס פלייש. און יעצט קומט זאליקא ארויס מיט א נייע מעשה אז די אלע טשיקנס וואס מ'עסט דא די גאנצע זעכציג זיבעציג יאר האט קיין מסורת נישט, איז אלעס נבילות טריפה, וועלכס איז כשר זיינס, נישט קיין אנדערעס מער ווי זיינס. יעצט וואס הארט אים אז א חלק פון כלל ישראל וועט עסן די פלייש און א חלק די, ווייל דעמאלטס וועט ער נישט מאכן קיין געלט, קומען זיי ארויס אז ס'איז געווען אלעס טרייפה, הערסט? ביז יעצט איז אלעס געווען טרייפה, יעצט גייט זיין כשר, גענומען דארטן עפעס אין א קליינעם פארעם אין עפעס א שטעטל אין אוו בעלגיע, און דאס וועט ווערן יעצט כשר, סאו עניוועי דא לויבט מען זיך נישט פון זיי. און רב לאנדוי שטאט'ס רב פון בני ברק, און מ'גייט. דעם משה שאול קליין גייט מען אים לייגן אין חרם, און ער האט זיך גענומען דעם שייגעץ דוד שמידל ער מאכט דאך נישט קיין פרנסה, ווייל דאס אז מען טאר נישט גראבן טויטע, דאס האט ער דאך געזאגט אז מען מעג יא, האט ער דאך נישט וואו צו מאכן פרנסה, א מיליאנער איז ער ווייל ער האט אלע יארן געגנבעט געלט, שטעל דיך פאר זיי האבן געהאט א סוגיא אויף דעם גאלווענאוויטש צו מאכן אויף יעדן אפארטמענט פופציג זעכציג טויזענט דאלער אויף אויסצוקלינען די ביינער. קען זיין פון די בראקלי טשיקנס זיין ביינער, ווייל דארט נישט דא קיין ביינער, ווייס נישט וואס איז דארט דא, עניוועי איז האט מען גענומען די גענגסטער, ס'איז אפערן דא גרויס געלט איבעראל און דאס איז דער סימן אז ס'איז טרייפה, און די רבנים וואס זיי פארשטייען צו דעם זאגן אז ס'איז געהעריג אן עוף דורות, יעצט ווען ס'זענען געקומען דא אידן אויף אמעריקע, איז געווען אידן אינדערהיים, ס'איז געווען אידענעס אינדערהיים וואס האבן נאכגעקוקט די טשיקנס און זיי האבן געזאגט אזוי האבן אויסגעזען די טשיקנס אינדערהיים. דאס אלעס וועט מען זאגן יעצט אז ס'איז געווען טרייף און אויף וואס איז קשר יעצט די נייע זאך וואס מ'האט ארויסגעגעבן? יעצט זאליק האט אריינגענומען הער איך מתתיה' קאהן אינעם געשעפט, אזוי האט מען שוין נישט וואו צו קויפן א כשר'ע שטיקל פלייש אויך נישט, און יעדער גייט זיך לאזן ווייל די טעראר אפאראט איז דא, און דאס קענט איר זעהן אז זיי מאכן נישט קיין געלט, מען לאכט פון זיי, ווען נישט וואלטן זיי נישט געדארפט אנקומען צו די טעראר אפאראט און צו אפערן מיליאנער דאלער הער איך אפערן זיי, און יעצט מ'האט מסביר געווען פאר דעם רב לייביש'ן פון אנטווערפן אז ער איז א. פערד אז ער האט זיך אריינגעלאזט אין די זאכן ווייל למעשה ר' לייביש איז אזוי כ'זאל זאגן ער איז א רב ער איז נישט כ'זאל זאגן ער איז א רבי ער איז אויך נישט ער איז גארנישט מיט נישט און סתם אן אייניקל פון רבי איציקל ער האט זיך באזעצט אויף זיין פלאץ דעטס אלל הי איז ער געט נישט קיין סערוויס פאר די קהילה ער קומט אריין נאר כ'ווייס נישט איינמאל אין וויפיל וואכן צום טיש און קומט אויך נאר צום בענטשן ער איז גארנישט מיט נישט ער איז

און דער סאקמערע קאקמערע רב וועט אונז זאגן אז מ'האט ביז יעצט געגעסן נבילות וטריפות, יעצט איז דא א נייע טשיקן וואס מ'האט אריינגעברענגט און יענץ איז זיכער די מסורת. איז מען דאך שוין נישט זיכער מיט גארנישט. דאס אוועקצומאכן אלע אלטע כדי דו זאלסט קענען דורכפירן דיין שייגעץ שטיק, דאס איז אן אלטע אזיאטישע איזרעלישע וועג און אונז האבן זיך אריינגעלאזט דערין. אמאל איז עס געגאנגען מיט קליין געלט, אונטערשרייבן אויף מיין חרם האט מען געגעבן אזוי לויט וויפיל דער רב האט א שול אזוי האט מען אים געגעבן געלט. דא געט מען מיליאנען. א מזל די בראנדסדארפערס האבן עס אפגעשטעלט, ווען נישט וואלט געווען דא אן אומגליק. און אויכעט שטערנבוך האט עס אפגעשטעלט, אבער שטערנבוך איז דאך נישט באגלייבט ווייל ער האט דאך מתיר געווען גאלווענאוויטש'ס. סא פול אוו בעלאוני היינט אלעס. איך זאג דיר, טאמער דער אייבישטער גייט אונז נישט אויסלייזן פון דעם גלות, קיין סך טענות וועט ער נישט קענען האבן צו אונז. מען האט אונז מפטם געווען מיט נבילות וטריפות אלע יארן, אנגעהויבן פונעם סיגעט'ער נאכן בחייו פונעם רעבן זכרונו לברכה, דער באטערער, דער אלטער באטערער, נישט געווען איין שטיקל כשר פלייש, און נאכדעם איז דא א בריוו פון רעבען אז מ'זאל קויפן אויסשליסליך אין זיין בוטשער סטאר, דאס איז אין תש"כ א, און אין תש"כ ג האט דער רבי געשריבן, איך בין אין אמעריקע קיינמאל נישט געווען אין א בית השחיטה, נו וויאזוי זאגסטו אז מ'זאל קויפן אויסשליסליך אין דיין בוטשער סטאר? ער האט זיך פארלאזט אויף זיינע נאנטע שקצים, עזריאל גליק מיט וחביריו. יעצט ווען דאס זאל זיין פארקערט, ווען אהרן זאל זאגן אז מ'האט געגעסן טרייפות אלע יארן, וואלטן אלע חברה ארויסגעקומען מיט בריוון קעגן אים. נאר זאליקא מעג, מ'האט געמאכט א דאם ענטיטי וואס הייסט זאליקא, ער מעג טוען אלעס קעגן וואס סאטמאר סטענדס פאר. און גראדע איינער א רב האט מיר געגעבן אלע אינסייד אינפארמעישן, האט ער מיר געזאגט קלאר, ער איז געווען א יונגל אין חדר, האט אריינגעשטעלט דוד ראזענבערג ער זאל זיין א סובסטיטוט, ר' יודל האט אים אריינגעשטעלט און ער האט אויך אראפגעצויגן די הויזן און געפאטשקעט אפן, יעדער האט געזען, איך האב ענק געזאגט דאס איז א משפחה פון חזירים, סאו דוד דו פארלירסט דיינע קרעדיביליטיס און מען טאר דיך נישט טראסטן מיט די קינדער אין קעמפ און אוודאי נישט דיין משפחה, שוין יעצט זעמיר געגאנגען צוריק צו די טשיקנס. ס'איז דא נאך א פאני זאך, משה שאול קליין מיט שריאל ראזענבערג און מנחם מענדל לובין, ער איז אין די בית הוראה פון ר' ניסן קרליץ, שרייבן אז מ'מעג עס עסן די בראקל, און משה זאב זארגער שרייבט אויכעט אז מ'מעג עס עסן, און ער זאגט ער קען אפילו די אייער פון דאס איז רינדיגע אייער און דאס עסט מען שוין פֿינף און צוואַנציק יאר, ס'איז גענוג א בראך, ביי אונז עסט מען שוין מיעל מארט אויכעט פֿופֿציק יאר, פשט ס'איז געווארן.

יעצט קומט א צייט אז זיין שייגעץ שטיק קומט שוין אויך ארויס. יעצט איז דא איינער שמואל האלפערן וואס ער איז פון איינע פון די כולל אידן, די כולל חזון איש שרייבט אויכעט אז שעוף שנקרא ברקל שמקורו במדינות בעלגיע ואשכנז, הערסט דא זאגן זיי אז א ספרדישע רב זאגט מען האט עס געגעסן אין ספרד, ס'א שקר. בקיצור. שבמסורה ללא פקפוק. ער נעמט אויך א שטעלע שמואל האלפערן אז ס'איז ללא פקפוק. יעצט די פאני זאך איז אז דוד שמידל האט זיך אויך דא אריינגעלייגט. דוד שמידל איז א מולטי מיליאנער, געגנב'עט יארן געלט פון משרד העתיקות און ער האט געגנב'עט פון אונז געלט. און ער זאגט אז ער טרעפט די מין ברקל באגראבן ביי די טויטע. ער זאגט ס'מוז זיין ס'כשר. מ'האט עס אמאל באגראבן צווישן די טויטע. ער איז אזא פעיק פאוני פראוד. ער האט מסתם אריינגעלייגט דא מיליאנען. ער זאגט אז ס'איז כשר, ער איז א רב, ער איז ער, ער איז א גנב, א וועלטס גנב אלע יארן, א ליגנער און א גנב, ער זאגט אז ס'איז כשר, איר הערט ווי אונז האלט מיר, יעצט איז דא א צעטל פון הרב שטיינעמאן אז דא א סקול ס'הייסט נוות ישראל, דא לערנט מען אלע מיני אקאדעמיקס, מען וויל אז די קינדער זאלן זיין שטודירט, זאלן קענען טרעפן דזשאבס, איז אזוי ווי ס'אין ירושלים דאך געווען אן אלטער איסור, פרעגט מען אן די רבנים, שרייבט. געזאגט הרב שטיינמאן אז אקאדעמיק א חרדי בכל צורה שהיא אקאדעמיקס פאר פרומע הרי כחזיר עם שטריימל ער זאגט נישט מ'טאר נישט ער זאגט צו ווען דו נעמסט א חזיר טוסט אים אן א שטריימל זעהט עס אזוי אויס נו שוין זאל זיין אזוי עניוועי ס'אינטערעסאנט קיין ערנסטע רבנים נישט אונטערגעשריבן אויף דעם צעטל נאר משה הילל הירש שמואל יעקב בורנשטיין דוד כהן נתן זעכעלאווסקי אביעזר פילץ. און חיים פיינשטיין און יגאל ראזען, אז די אלע האבן גענוג גרויסע בענק אקאונטס זאלן נישט דארפן שיקן זייערע טעכטער און זייערע אייניקלעך ארבעטן, סאו טינק אבאוט איט. קיינער רעכנט זיך נישט מיט כלל ישראל. יעצט אינטערעסאנט אז דער הרב שטיינעמאן האט געזאגט מען זאל שיקן בחורים אין מיליטער איז ער געווארן אן אפיקורס און א שייגעץ, און דער משה וואלף זארגער האט אונטערגעשריבן קעגן אים, איז זיין חסימות יעצט גוט פאר די טשיקנס? און לאידך גיסא, יעצט נוצט מען שטיינעמאן'ס אונטערשריפט אז מ'טאר נישט לערנען אקאדעמיקס. כ'מיין, האסט דאך נעכטן געטענה'ט ער איז א שייגעץ און אן אפיקורס. נא, דער רבי זצל האט גוט געזאגט, ס'איז סיגנעטשור אן פייל, מ'נעמט וועם מ'וויל, מ'נעמט וואס מ'וויל, און פארטיג. שוין, די אונטערשטע שורה איז, טשיקן טאר מען שוין אויך נישט עסן. ס'איז שוין תלוי במחלוקת. איינער האלט ס'איז נבילה, און איינער האלט מ'מעג, לכתחילה. נאר וואס מעג מען שוין יא? די קעז האבן אויפגעגעבן די רבנים המכשירים די הכשר, און ס'האבן. איבערגענומען די שקצים די עדה. סאו למעשה וואס מעג מען יא עסן? כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. ס'איז געווען א שוחט אין מאנטריאל, דאס האט מיר טאהשער רבי אמאל פארציילט. ער האט געהייסן ווערצבערגער. איך געדענק נישט אויפן ערשטן נאמען וואזוי טאהשער רבי האט געזאגט ער האט געהייסן. געווען א באקאנטער, כ'מיין ער האט געהייסן ר' שלמה ווערצבערגער. קיצור די מעשה איז געווען מיט אים אזוי. דער רבי האט ארויסגעמופט, טאהשער רבי האט ארויסגעמופט אויף טאהש, האט ער אים געלאזט רופן און געפרעגט, וואס ס'איז כשר דא? ניין ניין ניין, ער איז נאך געווען, ער האט געמופט אויף מאנטריאל, ער האט געפרעגט וואס איז כשר דא, ער זאל אים זאגן פונקטליך וואס מעג מען עסן, ווי אזוי גייט צו די שחיטה, האט ער געזאגט דעם רעבען, רעבע זייט מוחל, קומטס דא צו צו די פענסטער א מינוט, דער איד שטעלט זיך צו די פענסטער, ער האט געמיינט די רעבע האט געמיינט ער גייט אים ווייזן עפעס א בהמה, דעם מעג מען דעם טאר מען נישט, דערווייל ניין, ער זאגט פארן רעבן אזוי, איר זעט די גרויסע שטיינער דארט, וואשט עס אפ און בייסט אריין דערין, דאס איז די איינציגע זאך וואס איז כשר אין מאנטריאל, דאס איבריגע איז אלעס. אדער נבילה דאורייתא אדער טרייפה. וזה בנין אב לכל ההכשרים, שטיינער, מען וואשט עס גוט אפ, דאס מעג מען עסן. אינטערעסאנט איז וואסערע א דור השפל אונז לעבן. עס קומט יעצט ראש השנה, יום כיפור, סוכות, אונז דארף מען תשובה טון, מען איז דאך אזוי פארגראבט מיט די מאכלות אסורות. דער רמב ם זאגט פאר זיין תלמיד מהר י אבן תיבון, זיי האבן אים געפרעגט וואו שטייט אז ס'וועט זיין תחיית המתים, זאגט אים דער רמב ם, איך ענטפער זיי א בריוו, איך וועל זיי נישט ענטפערן ווייל זיי זענען אנגע. פיקעט מיט מאכלות אסורות, ממילא האבן זיי פארלוירן די אמונה. פרעג איך, הייליגער באשעפער, פון ווי זאלמיר אונז האבן אמונה? מ'האט נישט נישט קיין כשר'ע מילכיגס, נישט קיין פליישיג, מ'דארף עסן שטיינער, מיט שטיינער קען מען נישט לעבן. הייליגער באשעפער, קוק שוין אויף אונזערע צרות און לייז אונז שוין אויס. איך געוואלט זאגן איך גיי דא רחוב ישעיהו פינת מלכי ישראל דעיס דא הייבט זיך אן מאה שערים זעה איך ווי עפעס איינער גייט צו צו עפעס א ראש ישיבה נישט מכובד, ער געט אים אזא ברייטן מזל טוב, דער ראש ישיבה געט דעם יונגערמאן א מזל טוב, חו האסט א שידוך געטון, וואו וואו וואו, נאכדעם זעט ער ווי איך קוק אזוי פאזלד ווייסט אינמיטן די גאס מיט אזאלעכע וואטעווער, קען זיין געהאט א טאכטער פון זיבעציג איך ווייס נישט, זאגט ער ניין די איז גאר א חשוב'ער ראש ישיבה, פרעג איך אים הויעך אין פראנט פון ראש ישיבה, זאג ער האט שוין בועל געווען אפאר תלמידים אדער אפאר נקבות, אזוי ווי אלע ראש ישיבות אין ארץ ישראל, הערסט דער ראש ישיבה האט אפגעפיצט, איך זאג ענק באמת? אנבעליוועבל! ער האט אוועקגעוואקט! דאס זענען די ראשי ישיבות! יעצט פארשטיי איך נישט אויב זיי האבן געוואוסט אין וואסערע שפלות זיי לעבן פארוואס האבן זיי אנגעהויבן מיט מיר? יעצט פארשטיי איך! זיי האבן געדארפט זאגן א משוגענעם לאט מען לויפן און לאזן רעדן! אזוי אויסער דעם וואס מען איז מחיוב ארויסצוזאגן יעדן חזר ווייל ער זאל נישט אנדערע פוגע זיין, אויסער דעם האב איך דאך נאך אן אדזשענדע מיט זיי אויכעט ווייל זיי האבן דאך געשטערט! כאפסט נישט? ווען זיי וואלטן זיך נישט וויסענדיג געמאכט וואלט מען געלאזט מען זאל מלחמה האלטן איז איין זאך, זיי האבן דאך געשטערט, זיי האבן אפגעהאלטן די מלחמה אפאר יאר ביז עס איז ארויסגעקומען אז יעדער איז מיט מיר, אזוי ווי דא איינער זאגט מיר דא א גרויסער ראש ישיבה זאגט ער וואס זאל איך דיר זאגן, איך ווייס, איך האב נאכגעפרעגט אין די גאס, העם איתך, דער עולם איז היינט מיט דיר, נאר וואס האבן זיי זיך גענומען שלאגן מיט מיר, די בהמות, איך האב געוואוסט אז ערגעץ וועט עס אויסקראכן, ביטערליך, נאר וואס, עטס האטס אנדערעסטימעיטעד דעם כח פון תינוקות של בית רבן. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך וועגן די טשיקנס. ווען איך בין אויפגעוואקסן, איך האב זייער ליב געהאט טשיקן, מיין מאמע פלעגט דאס מאכן מיטן גאנצן טעיסט, א מחיה געווען צו קוקן דערויף, היינט פון די לעצטע צען פופצן צוואנציג יאר, איך זאג אייביג פאר מיין ווייב, דו ווייסט די טשיקן שטינקט, ס'שטינקט, ס'האט אזא גראך, פוי, איך האלט אז די טשיקנס זענען אויכעט, די וואס מען עסט איז אויכעט טרייפענע טשיקנס, איך האלט ס'איז נישט דא קיין כשר'ע היינט. האב איך געזאגט מיין מאמע עליה השלום פלעגט מאכן טשיקן, ס'איז געווען א טשיקן זופ אזוי געל, א מחיה געווען מיט די טשיקן פעטן, היינט איז דאס נישט דא, ס'איז אלעס גע. פאפט, ס'איז גענידלט, ס'איז מרכיב געווען, כ'האלט זענען אלע טרייפענע טשיקענס. ס'איז א גרויסער חילוק צווישן דעמאלטס און צווישן היינט. זאגט מיר איינער, יא ווייל דעמאלטס ביסטו געווען יונגער, די תאווה, זאג איך, הער אויף מיט די באלאני. דער אייבערשטער זאל העלפען אז מען זאל שוין קענען עסען א כשר שטיקעל פלייש, ווייל ס'איז נישט דא נישט קיין בהמה פלייש כשר'ע און נישט קיין טשיקען פלייש כשר'ע, און סוף געווינען די וואס זיי געבען א הכשר אויף דעם אויף טמא, ווייל געלט. איז איבער אלעס ליידער, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל שוין האבן א גוט געבענטשט יאר און א שנת גאולה וישועה, אונז זאל מיר אויסגעלייזט ווערן פון די רבנים און די רבנים זאלן אויסגעלייזט ווערן פון זייער געלט פראבלעם, און די מאסקאווי דאק און די בראקעלי און די בראקעלי טשיקן זאל מען נישט הרג'נען פאר גארנישט ווייל ס'איז נישט כשר, מען זאל זיי לאזן לעבן, האטס א גוט פרייליך יאר.